גוט א וואך און ברוכים הבאים צו היסטאריע מיט רבי יחיאל. צו ספאנסערן א עפיסאד אויפן פראגראם אדער פאר סיי וועלכע הערות קאמענטארן ביטע שיקט א אימעיל צו פאדסי יחיאל עט זשימעיל דאט קאם PODCYECHIEL עט זשימעיל דאט קאם. א גוטע וואך, אונז זענען ממשיך די שמועסן אויף די תקופות אויף ארץ ישראל. און יעצט וועט מען אננעמען א נייע סעריע פון די תקופה פון די ממלוקים, כאטש איז די ממלוקים, אויף ענגליש זאגט מען די Mamelukes, זיי האבן געהערשט דא קארגע דרײַ הונדערט יאר, אבער זיי האבן אסאך משקיע געווען און משנה געווען די סיסטעם אין ארץ ישראל, און דאס האט געהאט א שטארקע השפעה אויף אויפן ישוב הישן שפעטער איז מן הנכון צו מרחיב זיין הדיבור אויף אויף די תקופה. ארץ ישראל אין זייער תקופה איז געווען נישט אזוי ווי די גבולות פון ארץ ישראל, נישט על פי תנ"ך און נישט אזוי ווי היינט מדינת ישראל. די שטח זייער האט געהייסן א-שאם, די וואליא פון א-שאם, א-שאם איז סוריא הגדולה, די גרויסע סיריע, דאס הייסט ס'הייבט זיך אן פון דעמעסקעס און ס'ענדיגט זיך מיט לעבענאן ביז כמעט ביז מצרים. אבער ס'איז דורכגעגאנגען עבר הירדן המזרחי, און אין גרויסע חלקים פון ארץ ישראל, פון די גבולות פון תנ"ך. די הויפט סענטער פון זייערע פון זייערע שלטון איז געווען אין קאהיר, און דערפאר האבן זיי געהאט א שטארקע מטרה אז דמשק זאל זיין די קומענדיגע בעיס אזוי האבן זיי די וועג פון מצרים ביז טורקיה און אזוי האבן זיי א שטארקע שליטה אויף די גאנצע מזרח התיכון. זיי האבן בעיקר האבן זיי מורא געהאט פון די מאנגאליעם, די מאנגאלס זענען געקומען פאר זיי פאר די תקופה פון פון די אינדיע פון פון לעבן טשיינע און זיי פלעגן אייננעמען ריזיגע שטחים דערפאר האבן די מעמלוקס געשטעלט דא בעיסעס אויפן גאנצן לענג פון דעמעסקעס ביז מצרים אכטונג צו געבן אז קיינער זאל נישט אפילו האבן א הוה אמינא צו אייננעמען ארץ ישראל. דאס איז געווען איינס, צוויי זיי האבן געהאט א שטארקע רעלידזשעס קוק אויף זייער שטח און זיי האבן אסאך משנה משנה געווען די קוק פון די דת פון די איסלאם אין די געגנט און דאס האט אויך געהאט א שטארקע השפעה סיי אויף ארץ ישראל און סיי אויף די אידן. חוץ פון דעם וואס זיי האבן געהאט א בעיס אין מצרים און אין דמשק, האבן זיי איינגעטיילט ארץ ישראל אויף חלקים. און יעדע חלק האט געהאט אזא הויפטשטאט. צפון איז געווען א חלק פאר זיך, און די די הויפט שטאט פון צפון איז געווען צפת, דאס איז די אלף בית פון צפת, די הויפט די די התחלה פון די שטאט צפת, די חשיבות פון צפת, האט זיך אנגעהויבן ביי זיי. דאס האב איך געמיינט צו זאגן פריערט, אז ס'האט א שטארקע השפעה אויף אויפן ישוב הישן. דרום זייט פון ארץ ישראל איז געווען נאך א חלק און די הויפט שטאט איז געווען עזה, און אונז ווייסן אז אין די אין די פיר הונדערט יאר פון די פון די אטאמען עמפייער איז עזה געווען אויך א אידישע שטאט און וויבאלד ס'איז געווען א עיר מרכזי א הויפט שטאט איז און ס'איז געווען א מעבר אריבערפארן פון ארץ ישראל ביז מצרים האט מען געדארפט דורכפארן עזה, האט עס געהאט א שטארקע פלאץ סיי ביי די ממלוכ'ס און סיי ביי די אידן. נאך שטעט וואס זיי האבן אוועקגעשטעלט אויף די מעפ איז געווען חברון און רמלה, לוד, שכם, קאקון, קאקון איז עמק חפר, און ירושלים. אבער ירושלים האט געהאט א חיסרון, ס'איז נישט געווען א א סענטער נישט פון די שלטון און נישט פון מסחר וואס דאס איז געווען די פריערדיגע שטעט, חברון, רמלה און לוד און שכם, און אויך דזשאלדזשוליא איז געווען ערי מסחר, ירושלים איז נאר געווען א עיר פון דת, פון רעליגיע. דאס איז די חלוקה פון ארץ ישראל. כדי צו פארשטיין די תקופה פון די פון די ממלוכים, דארף מען וויסן ווער זיי זענען. ווער זענען די ממלוכים? אינטערסאנטע נאמען, איך שטעל זיך פאר אז רוב פון די שומעים האבן נישט געהערט פון דעם נאמען, און זיי קענען, און קל וחומר אז זיי קענען נישט די תקופה. די מעמלוקס האבן זיך אנגעהויבן אין די ניינט סענטשורי, אין די מאה התשיעית, דאס איז צוויי הונדערט יאר נאך די איסלאם, די איסלאם האט זיך אנגעהויבן אין די סעווענט סענטשורי, אין די זיבעטע מאה, די די די מנהיגים פון די איסלאמיק וועלט האבן געהייסן א כאליף, א כאליף מיינט א ממלא מקום פון מוחמד, און אין יענע יארן אין די ניינט סענטשערי איז די שלטון די שלטון פון די איסלאם האבן געהייסן די אבאסים יעדע פאר יאר האבן זיך געטוישט א געוויסע דיינעסטי א שלשלת די דיינעסטי פון די תקופה

א ארמי בעיס, א מחנה צבא, און ס'האט זיך געגאסן אסאך בלוט. ביז זיך עס געענדיגט אין יארע אַכט הונדערט דרײַצן און דער ברודער אל מאמון האט געוואונען די קרב, און די איסלאמישע וועלט איז געפאלן. דאס האט גורם געווען אז אסאך אנדערע פעלקער מיט מיט קבוצות פון סאלדאטן האבן אנגעהויבן צו אויפעסן שטיקלעך פון די איסלאמיק וועלט. מען דארף וויסן די איסלאמיק וועלט האט געהערשט אויף די גאנצע מזרח התיכון, אויף די גאנצע מידל איסט. קומען קבוצות פון טורקיע און פון די מזרח, פון די ווייטע מזרח, און זיי מישן זיך אריין אין די איסלאמיק וועלט. זיי קומען די הויפט פון די איסלאם, און מ'האט זיי גענומען אלס עבדים און מחנך געווען די קבוצות וואס זענען נישט געווען אונטער זיי ביז יעצט, אדער עס איז געווען פעיגעניזם, פעיגעניזם, פאגאנישע עובדי עבודה זרה, אדער זענען געווען פון די איסט, וואס געהאט א עקסטערע וועג אין דת, און מ'האט זיי מחנך געווען אויף צוויי זאכן, אויף צו זיין א עקסטרים איסלאם, און צו זיין נאמן פאר זיי אין די ארמי זייערע, אין זייער צבא, און זייער, זיי האבן געעפנט קבוצות פון סאלדאטן, זייער שטארקע עקסטרעמע איסלאם, און און. שטארקע סאלדאטן. די איידיע זייער איז געווען אז אז זיי בלייבן קנעכט. דאס הייסט אז יעדע דור, די קומענדיגע דור, די קינדער גייען נישט אריין אין די ארמי, זיי גייען ארויס. ווייל טאמער זיי וועלן בלייבן קענען זיי איבערנעמען, און טאמער זיי נעמען איבער קענען זיי מאכן א מרידה. פון דעם האבן די ראשי השלטון מורא געהאט פון א מרידה. איז יעדע דור האט מען אוועק געשיקט די עלטערע און מען האט אריין געברענגט די די קינדער. וואס האט עס צו עס האט צוגעברענגט אז די קינדער די צווייטע די קומענדיגע דורות האבן געוואלט ווייזן אז זיי זענען זייער פרום אזוי ווי מען זאגט ביי אונז להבדיל אז א געווארענער איז בעסער ווי א געבוירענער דאס איז געווען די מעלה פון די מעמלוקס, אז יעדער דור, די קומענדיגע דור, די יונגווארג, האבן זיך געוואלט צושטעלן סיי אין די דת און סיי אין די ארמעי. יעצט איך שפרינג, מען שפרינגט אריבער אפאר הונדערט יאר, נאכדעם וואס די קרוסעידערס, די קרייציגער, האבן געהערשט דא בערך צוויי הונדערט יאר, איז געווען ארץ ישראל מיט א א-שאם, ארץ ישראל מיט דמשק איז געווען חרוב עד היסוד, און אזויפיל מלחמות מיט עליות און ירידות. ווער עס האט איינגענומען מטעם די מעמלוקס האט געהייסן, איז געווען צוויי גענעראלן, צלאח א-דין און בייברס. בייברס האט איינגענומען בערך אין צוועלף סיקסטי, צוועלף זעכציק, האט אנגעהויבן צו איינעמען ארץ ישראל. ער איז נישט געווען קיין איסלאם, ער איז נישט געווען קיין געבוירענער איסלאמיסט, ער איז געווען אזוי ווי א בעל תשובה, דערפאר איז ער געווען זייער פרום, און האט געזוכט צו מפרסם זיין זיין פרומקייט. און ער האט ער האט זיך געהאלטן אלס א ממשיך פון עומר אבן אל חטיב, עומר האט איינגענומען ארץ ישראל די ערשטע מאל, עומר איז געווען א חליף פון מוחמד, און און ער איז געווען דער ערשטער וואס האט איינגענומען אין די זיבעטע סענטשורי בערך אין זעקס הונדערט און פערציק האט ער איינגענומען ירושלים, און בייברס האט זיך געהאלטן א ממשיך פון אים. אבער ער האט געהאט אפאר מעלות כלפי אונז, כלפי די אידן און די שומרונים און להבדיל די נוצרים, וואס ביז יעצט האבן די אידן מיט די שומרונים און די נוצרים נישט געהאט קיין קיין רעכטן בכלל אין ארץ ישראל און זיי האבן נישט געקענט אפילו אריינטרעטן אין ירושלים. בייברס האט האט משנה געווען די מעפ. ער נעמט איין די לאנד און ער לאזט אריין די אידן מיט די להבדיל די שומרונים מיט די נוצרים אין לאנד אבער זיי דארפן זיי האבן געוויסע נישט קיין איקוועל רייטס זיי האבן נישט קיין רעכטן זיי האבן נישט אלע רעכטן באופן כללי זיי דארפן צאלן אסאך טעקס און זיי טארן נישט בולט זיין זייער דת טאר נישט פירן קיין חתונות אדער דורכאויס רשות הרבים, א שול דארף זיין באהאלטן, וכו'. נאך א נקודה וואס בייבערס האט דא משקיע געווען, ער האט געעפנט, ער האט מייסד געווען, האט געבויט הייליגע שטעט, חרמים, חרם, חרמות קודש, למשל די כיפת הסלע, די גאלדענע כיפה אויף די הר הבית, עס הייסט חראם אל שאריף. אזוי האט ער געבויט שטעט אדער אדער שכונות געגנטן וואס הייסט זיך חראם. די באקאנטסטע איז געווען ירושלים מיט חברון. דערפאר פון יעצט און ווייטער א איד האט נישט געקענט ארויף גיין אויף די הר הבית מטעם בייבערס און נישט געטארט אריין גיין אין מערת המכפלה מטעם די שלטון פון בייבערס. ער האט געשאפט אסאך געלט פון די איסלאמישע וועלט, פארוואס? ווייל איך שטעל צו פאר אייך הייליגע פלעצער, הייליגע שטעט, הייליגע בנינים וכו'. נאך א זאך וואס ער האט געבויט, חאן, חאנים. חאן מיינט א פלאץ ווי מען רוט זיך אפ. ער האט געוואלט אז אז די אראבער זאלן עולה רגל זיין צו די הייליגע פלעצער. די עליה לרגל געדויערט וואכן, חדשים, איז אויף די וועג האט ער געבויט אזעלכע חצרות וואס מען קען זיך אפשטעלן און זיך און זיך אפרוען, דאס הייסט א חאן, און עד היום ס'איז געווען צענדליגע חאנים נאר אין ארץ ישראל אין זיין תקופה, רוב פון זיי זענען צאמגעפאלן שוין לאנג און זענען חרוב געגאנגען, עטליכע זענען געבליבן, ממש נישט לאנג צוריק פאר פאר צוויי יאר צוריק האט מען איבערגעמאכט די חאן פון רחוב הגיא, שער הגיא, די גאס וואס פירט פון יפו קיין ירושלים, און מען האט עס, און מען קען, מען קען פארשטיין ווי עס האט אויסגעזען א חאן. ס'איז זייער א וויכטיגע חאן אין צפת, אין צייטן פון ארי' און בית יוסף, און און פאר בערך פאר דרייסיג יאר צוריק, פאר איבער דרייסיג יאר צוריק, איינע פון מיינע ערשטע חקירות אין תולדות ארץ ישראל איז געווען קבלת שבת, פון וואנעט שטאמט קבלת שבת, זאגן לכו נרננו, מיט מזמור שיר און לכה דודי, מזמור שיר ליום השבת, פון וואנעט שטאמט דאס? איז דער עולם ווייסט אז ס'שטאמט בעיקר פון צפת, פון דעי דור פון גירוש ספרד פון פון בית יוסף פון רמק פון ארי און אווי האט די ארי מקבל שבת געווען האב איך מגלה געווען אז עס געווען אז עס געווען אין די חאן פון צפת שוין ווי איז די חאן פון צפת האב איך מקדיש געווען אסאך צייט צו טרעפן די חאן פון צפת און יעצט אז איך פיר משפחות אהין ווייס איך דא האט די הייליגע האבן די הייליגע אידן די מלאכי עליון פון צפת פאר פיר פאר פינף הונדערט יאר צוריק מקבל שבת געווען אין די געוויסע פלאץ. למשל אזוי ווי מערת המכפלה האט ער געבויט האט ער אויכעט געבויט א א פלאץ א א גרויסע שטח נבי מוסא אין די געגנט פון יריחו, דאס האט ער געבויט אין צוועלף ניין און זעכציג זייער זייער פרי, אה... פארשטייט זיך אז ס'איז נארישקייטן, ער האט געזאגט אז משה רבינו ליגט דארט, וואס איז געווען זיין מטרה? די מטרה איז געווען אז זומער מאכט מען אזא חאדזש, א פאראד פון ירושלים ביז נבי מוסא, אויף א אויף צו פארשטערקן זייער דת. די מטרה איז געווען צו ווייזן, ביז יעצט האבן די נוצרים געמאכט עליה לרגל, וואס הייסט אויף ענגליש פילעגרימס, אדער אויף עברית רופט מען זיי צליינים. ניין, בייבערס זאגט, איך זאג, איך און אונז זענען שטארקער פאר זיי, אונז וועלן מאכן מער פילעגרימס פאר זיי, מער עליה לרגל און מער פאראדן ארום די דת. איינער פון די תלמידים פון בייבערס האט געהייסן אלאדין אלבאציר, ער האט געעפנט א חאן ממש אין די שער פון די הר הבית, די שער הייסט שער המשגיח, היינט איז זייער זייער שווער אריינצוגיין דארט, דארט איז, טאמער ס'איז דא א פלאץ מסוכן היינט אין די אלטע שטאט, איז די שוק פון שער המשגיח ס'איז אזוי ווייט אז די חיילים האבן מורא דארטן אריינצוגיין, דארט האט ער געבויט א חאן מיט א מקום פאר די עולי רגל אויף די הר הבית. אזוי ווי זיי האבן געשטעלט א נייעם דור פון פון מאמינים אין דת דארף מען זיי שטעלן בתי ספר אויף צו אויסלערנען וואס די דת איז. האבן זיי געבויט אין אלע שטעט און אין ירושלים, ירושלים בפרט, נייע סקולס, נייע שולעס פאר די קינדער, דאס הייסט אויף די אויף די שפראך מדרסות, מדרסות איז אזוי ווי ביי אונז בית מדרש. חוץ פון דעם האט ער געשטעלט מדרסות פאר גאר קיצונישע איסלאם פאר די מיסטיקאנים די מיסטיק און די וואס לערנען קבלה אין די איסלאם זיי הייסען צופים די צופים שטאמען פון מצרים און כידוע אז ס'איז געווען ראשונים אין מצרים וואס האבן וואס האבן זענען נשפע געווארן פון די תורה פון די צופים די בתי ספר די סקולס פון די פון די צופים רופן זיך אן חנקא אדער זאוויה אגב ס'איז געווען א זאוויה לעם די כותל מערבי, די כותל מערבי געווען די א קליין געסל וואס אידן האבן געדאווענט די לעצטע פאר הונדערט יאר, און די אידן האבן געליטן פון די זאוויה זייער זייער שווער, טויטע צרות האבן זיי געהאט פון די זאוויה. חוץ פון דעם האבן זיי געבויט מסגדים, מאסקס, מעטשעטן, און בתי קברות פאר זייערע שייכן. נאך א געדאנק האבן די מאמלוקס ממציא געווען פאר זייער דת א וואקף, און דאס האט אויך א שטארקע השפעה אין ביי די אידן אין די ישוב הישן, וואס איז דאס א וואקף? אזוי ווי זייערע קינדער זענען אזוי ווי דער ערשטער דור איז אוועק פון די שלטון און די קינדער זענען ממשיך געווען, און שפעטער ווען ס'איז ארויף געקומען די דור פון די אייניקלעך, דור שלישי, און דער דור שני אוועק. איז דער זיידע, דער ערשטער דור, דער דור ראשון האט מורא געהאט אז אלעס וואס ער איז משקיע בויט ריזיגע בנינים ס'וועט גארנישט אנגיין פאר די קינדער פאר די אייניקלעך און פאר די דורות ווייטער פון וואנעט זאל לעבן האט מען געגעבן א געדאנק פון א וואקף, א וואקף מיינט הקדש, וואס מיינט הקדש? הקדש מיינט לא ימכר ולא יגאל לעולם, א הקדש טאר מען נישט פארקויפן, מען טאר נישט פארדינגען, מען דארף עס, די מטרה פארוואס מען האט עס אוועק געגעבן, אויף דעם דארף עס בלייבן לעולמי עד. איז געקומען די ערשטע דור פון די מעמלוקס, מיט א אינטערסאנטע געדאנק, אז די וואקף, די הקדש וועט אכטונג געבן אויפן פלאץ, אבער ס'קומט אריין געלט, מענטשן זענען תורם געלט פון די גאנצע וועלט, פאר די, פאר די הייליגע פלעצער זייערע, די געלט וועט גיין פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך וואס איז צו צו האלטן די זאך אז די זאך זאל אנגיין. אזוי זענען זיי געווען מובטח מיט זייערע פרנסה. און דאס האט געהאט א שטארקע השפעה אויף די אידן, די אידן האבן אויך געהאט א פראבלעם, די פראבלעם איז געווען ביי די אידן אז זיי האבן נישט געהאט, זיי האבן נישט געקענט קויפן קיין הייזער, צוליב געוויסע סיבות, און זיי האבן נישט געהאט קיין א שיל, א בית מדרש, פארוואס? ווייל מען טאר נישט קויפן א קרקע, א איד טאר נישט קויפן קיין קרקע, אבער הקדש מעג מען, פארוואס? ווייל ס'געהערט נישט צו אים, דערפאר האט מען געקענט דורך די קונץ, א טריק האבן זיי געמאכט, אונז זענען אויך א וואקף, אונז זענען הקדש מ'וועט מקדיש זיין א פלאץ און בויען א בית מדרש אדער א שול אדער א חדר, און ס'בלייבט הקדש און נישט אונזערס, דאס האבן זיי אכטונג געגעבן די אראבער, און ס'איז געווען אונטער די הקדש פון די אידן וואס האט געהאט א וואס איז געווען אונטער די הקדש פון די אראבער, דאס הייסט אז די בית משפט פון די אראבער איז געווען אחראי אויף די וואקף פון די אידן. און אגב דאס גייט אן היינט ווייל היינט איז דא א ים מיט כוללים וואס האבן א ים מיט שטחים, און וואסער א דין האט עס וואסער הלכה האט עס. און יעצט היינט איז דא ממש לעצטנס די לעצטע פאר יאר א גרויסע וויכוח צווישן די כוללים מיט משרד הדתות צו וועמען געהערט די הקדשות. בייבערס מיט זיינע תלמידים האבן נישט נאר געבויט נאר זיי האבן משפץ געווען זיי האבן איבערגעבויט מסגד אל אקצא, אל אקצא איז די מעטשעט וואו זיי דאווענען אויף די הר הבית, און ער האט געבויט דארטן א מצודה, א וואטש טאוער, אכטונגעבן אויף די אויף די אויף די מעטשעט, מען דארף וויסן אז אין די תקופה ירושלים איז געווען אן א חומה, ווייל די מלחמה צווישן בייבערס מיט די מיט די צלבנים איז רוב חומה חרוב געגאנגען, האט מען געמוזט האבן וואטש טאוערס מצודות, א מצידה, א מגדל שמירה וואס האט אכטונגעגעבן. איז דאס איז איינס וואס זיי האבן געבויט, נאכדעם האבן זיי געבויט א א לאך ארום די שטאט און ארום די וואטש טאוערס, די לאך אויף ענגליש הייסט א מאוט, אויף עברית הייסט עס א חפיר, דאס הייסט א טיפע לאך ארום די פאלאץ אדער בנין וואס מען געבט אכטונג, אכטונג, אז א שונא וויל עס איינעמען, דארף ער פריערט הרג'ען די לאך, און מען קען אראפשיסן אויף אים. נאך א מצודה איז געווען מגדל דוד, יעדער איד וואס קומט אן קיין ירושלים זעהט פון דערווייטנס לעבן שער יפו א ריזיגע טאוער, א מצודה וואס מ'רופט עס אן מגדל דוד, די נאמען דוד האט האבן שוין געגעבן די

נאך א מאסק האבן זיי געבויט הר ציון, יא רוב אידן וואס זיי קומען קיין ירושלים גייען דאווענען אין דוד המלך'ס קבר, ווי מען רופט דאס דוד המלך'ס קבר אין הר ציון, איז די בנין איז א קלויסטער וואס די וואס די מעמלוקס האבן עס געבויט, און שפעטער. די נוצרים האבן עס שפעטער איבערגענומען. און דאס איז אויכעט א מצודה א וואטש טאוער. די תקופה פון די מעמלוקס איז געווען בערך צוויי הונדערט און זעכציק יאר, מען קען עס איינטיילן אויף צוויי חלקים, די ערשטע העלפט אין די בעסערע יארן, זיי האבן אסאך משקיע געווען, אסאך געבויט בנינים אזוי ווי מען האט פריער דערמאנט, אבער די צווייטע העלפט פון די פערצנטע מאה פארטינט סענטשערי און ווייטער ביז פיפטין עיטין פיפטין סעווענטין איז געווען א שטארקע ירידה אין פיפטין סיקסטין איז געשטארבן די לעצטע סולטאן פון פיפצן זעכצן איז געשטארבן דאס איז ר' עין ו' די לעצטע סולטאן האט געהייסן קאיטביי און ס'איז ס'איז צו ס'איז צעגאסן געווארן זייער זיין ארמיי, און די די סולעימאן די גרעיט, די טערקישע עמפערער, האט איינגענומען, פריערט האט ער איינגענומען, ער איז ארויפגעקומען פון טורקיי איז ער ארויפגעקומען קיין סוריא, פון דארט האט ער צעקלאפט די מעמלוקס אין לעבענאן און פון דארט איז ער ארויפגעגאנגען אין ארץ ישראל אין צפת און און מ'האט איינגענומען גאנץ ארץ ישראל ביז מצרים און שפעטער די גאנצע מזרח התיכון. די חומה פון ירושלים איז אריבער אסאך מכשולים יעדע מאל וואס א כובש האט עס איינגענומען האט ער צובראכן די חומה כדי צו אייננעמען די שטאט. און אין די יארן פאר די מעמלוקס אין די עלעפטע און די צוועלעפטע מאה, סענטשורי, איז די חומה שוין געווען צעשאסן כמעט עד היסוד, אזוי ווייט אז נאר מגדל דוד און שער יפו איז געווען א שער, איז געווען א טויער, מיט א שטיקל מויער וואס דארטן זענען די סאלדאטן דארט איז געווען א מחנה פון סאלדאטן. צלאח א-דין וואס האט איינגענומען פון די קרוסעידערס די ארץ ישראל האט חרוב געמאכט רוב שטעט און רוב וואטש טאוערס רוב מצודות פון ארץ ישראל און אויך האט חרוב געמאכט די חומה אינגאנצן די חומה פון ירושלים אינגאנצן. נאר בערך פופציג יאר שפעטער האט מען אנגעהויבן צו צוריק בויען די חומה, און די היינטיגע חומה וואס איז דא ארום די שטאט איז פון די טורקיש עמפייער וואס מען האט עס געבויט אין פופצן דרייסיג. ס'דא עטליכע אידן וואס זענען ארויפגעקומען אין די תקופה און זיי באשרייבן די תקופה. מ'דארף וויסן רוב אידן וואס זענען געקומען אין די תקופה פון די מאמלוקס זענען געווען פון איטאליע און פון אשכנז. ר' משולם מ'וואלטארא וואס איז געקומען אין די לעצטע תקופה פון די מאמלוקס רירט אן די נקודה אז רוב שטעט פון ארץ ישראל זענען מפורז, זיי זענען אן אן קיין חומה. א שטאט וואס איז אן א חומה האט נישט קיין שום בטחון האט נישט קיין שום פראטעקשן שרייבט ער אזוי כ'וועל איבערזאגן ממש א שורה פון זיין לאנגע בריוו הגענו לירושלים וכשראיתי חורבנה במרירות לב עשיתי קריעה ארוכה טפח ואמרתי התפילה הראויה להתפלל והנה ירושלים אין לה חומה בעוונותינו אלא מעט מהצד אשר נכנסתי לשם, ער איז אריין געקומען פון שער יפו, און דארט איז געווען א חומה, אבער נישט די חומה פון שטאט, נאר די חומה פון מגדל דוד. מאידך גיסא, רבי עובדיה בארטנורא, וואס איז געווען ממש ממש סוף די מעמלוקס, באשרייבט די חורבה, מיט די שטאט איז ממש חרוב עד היסוד. אין די תקופה איז געווען זייער א באקאנטער היסטאריאן, א אראבער וואס איז געקומען וואס איז געקומען דא פון פון באגדאד, מאדזשיר א-דין, און ער באשרייבט ארץ ישראל און ירושלים פלאי פלאים, יעדע גאס שרייבט ער. ער באשרייבט ירושלים די שערים, וואס זענען צובראכן, די נעמען פון די שערים, און יעדע רובע, יעדע קווארטל, און יעדע מחראב, אפילו די הקדשות, און אונז לעבן און זיין פון זיינע כתבים, אפשר אפשר די קומענדיגע וואך וועט מען אביסל מרחיב זיין די דיבור פון פון מאדזשאר'ס כתבים. מסיים זיין מיט צוויי גרויסע אידן, איינער פון אנהייב תקופת הממלוכים און איינער צום סוף. דער רמבן איז געקומען דא אין שנת כ ז, וואס איז געווען אינמיטן די מלחמה פון די צלבנים ביז די ממלוכס, און וואס האט ער געזען? ירושלים איז חרוב עד היסוד, זיין באקאנטער משפט, אז וואו עס איז געווען מער הייליג איז היינט איז מער חורבן, און ער באשרייבט אז עס איז נישטא קיין שול, די שול איז חרוב, נישטא קיין מנין, נאר אינגאנצן צוויי אידן וואס זיי זענען צבעים וואס זיי פארבן וואל, און אונז ווייסן ווער די אידן זענען געווען, זיי זענען געווען מסתערבים, און דארף מען נאך רעדן א שמועס ארום די מסתערבים, און זיי האבן געהאט א ספעשל פערמיט, א ספעשל אישור, פון אלע תקופות, פון די נוצרים און פון די איסלאם, אלע תקופות, די צוויי משפחות, אז זיי מעגן בלייבן אין ירושלים, ווייל זיי זענען מומחים אויף צו פארבן וואל. און פארשטייט זיך די סולטנים האבן געדארפט גיין, האבן געוואלט גיין, קאלירטע קליידער, האבן זיי געדארפט אנקומען צו זיי. דער צווייטער חכם סוף תקופת הממלוכים איז געווען א גרויסער מקובל, א נישט אזוי באקאנט היינט ביי אונזער עולם, ר' משה באסולה, געקומען פון איטאליע, ר פ ב. שרייבט ער אזוי, אנכי שכרתי בירושלים חדר אחד בבית גדול וואס די בית הייסט פילאטו. וואס מיינט דאס? פילאטו איז געווען דער גאווערנאר פון רוים, דער נציב הרומי פארן חורבן, ער איז געווען דא בערך פון צוואנציג ביז פופציג און ביז פערציג, און ער האט געהארגעט אותו איש. פאנטיוס פילאטוס, זייער א באקאנטער גאווערנאר פון רוים, און ער, רבי משה באסולה, האט געוואוינט אין זיין הויז. וואס איז זיין הויז? דאס איז די נוצרישע מסורת אווי ער האט געוואוינט. אונז ווייסן היינט אווי דאס איז, ס'איז אויף צפון זייט פון הר הבית. והייתי דר בעליה גבוה, ומשם אני רואה כל בית המקדש עד תוך החצר. אין בית בירושלים שיראה כל כך כמוהו. ואלהים אנה לידי, דער אויבערשטער האט מיר צוגעשאפט אז איך זאל קענען וואוינען אויף אזא הויז אז איך קען זען די הר הבית, היינט האב איך געהאט דעם זכות צו פירן א חשובע רב פון בארא פארק, און איך האב אים ארויפגעברענגט כמעט אויף די דאך נישט ווייט פון די דאך, און איך האב געזען ווען דו זעהסט וואס הייסט א ערליכע איד וואס האט זיך אויסגעבראכן אין א געוויין אה ווען וועט שוין זיין ושם נעלה ונראה ונשתחוה להיכל קדשך איז ממשיך ר' משה באסולה משם כעלות השחר התפללתי בכל בוקר התפילה המסודרת נוכח בית המקדש יעצט וואס מיינט דאס התפילה המסודרת

דאס איז דאס איז היינט שער האריות אויף מזרח זייט פון הר הבית, ששם היו נכנסים השבטים בעלותם לרגל. אקעי די מסורת האט ר' משה באסולה געהערט פון די אראבער. נאך א שער איז באב אל עמוד. וואס איז באב אל עמוד? היינט הייסט עס שער שכם. וסמוך לו המערה של צדקיהו אונטער שער שכם איז דא א ריזיגע ריזיגע מערה וואס ס'נעמט ס'איז ס'כמעט ארום רוב פון די אולד סיטי פון די אלטע שטאט שרייבט ער אז דאס איז מערת צדקיהו וואס פון דארט איז צדקיהו אנטלאפן קיין יריחו. אוקיי, איך זאג אז דאס איז נישט ריכטיג. אה... די מערת פון צדקיהו איז געווען פשטות אין עיר דוד, נישט דא. אה, דאס איז א שמועס פאר זיך. אה, הרבה יהודים סיפרו לי, אסאך אידן האבן מיר דערציילט, שהלכו בה מיל, זיי זענען געגאנגען א לענג פון א מיל אין די מערת צדקיהו, און ס'איז זייער הויך און אפילו אז מען קען רייטן אויף א פערד און און שטיין גלייך, עס איז ריכטיג, עס איז זייער א הויכע דאך, אבער אונז ווייסן היינט אז דאס איז נישט קיין מערה, דאס איז א קווארי, דאס איז א מחצבה, וואו דארט האט מען אויסגעשניטן די שטיינער אויף צו בויען ירושלים. נאך א שער איז דא, באב אל קוטאן, קוטאן מיינט די קאטן, די צמר גפן, דאס איז דאס איז רופט מען היינט שער כותנה אויף מערב זייט פון הר הבית, נאכדעם איז דא א שער וואס הייסט שער ציון, וואס דארטן איז די אידישע קווארטל, און דארטן למרבה הפלא שרייבט ר' משה באסולה, איז דא א איד א שומר, א פלא פון א זאך, אין די תקופה פון די ממלוקס איז געווען א איד א שומר אויף די שער העיר. נאכדעם זאגט ער בית הכנסת אחד בלבד יש בירושלים, און ס'האט פיר עמודים, זייער לאנג און שמאל און טונקל. וועלכע בית הכנסת איז דאס? דאס איז די בית הכנסת וואס מ'רופט היינט בית הכנסת הרמב"ן, דאס איז געווען די שול, די איינציגע די שול אדער די הויפט שול פון די דריי הונדערט יאר, די צוויי הונדערט זעכציק יאר פון די תקופה פון די ממלוקס, און די שול דארף אויך א א באזונדערע שמועס, יעדע שטיין אין אלטשטאט דארף א באזונדערע שמועס, אזויפיל היסטערי איז דא אין ירושלים. אונז וועלן ענדיגן דא אויף די וואך, די קומענדיגע וואך וועט מען ממשיך זיין די בנינים און די גאסן וואס די ממלוקס האבן געבויט און וואו די אידן האבן געוואוינט אין די תקופה.